און נעמט זיך מיט פארשן און פארשפרייטן די יידישע וויסנשאפט, שפראך, געשיכטע, סאציאלאגיע אין יידיש. ער איז דער מחבר פון דריי ווערק אין בוכפארם, אליקים צונזערס ווערק, א קריטישע אויסגאבע אין צוויי בענד, יידישער ארטאגראפישער יידישער ארטאגראפישער וועגווייזער, און א ווערטערבוך פון באטאניק אויף יידיש וואס איז באלד באלד אין א קורצער צייט ערשיינען. די אלע ווערק זענען ארויסגעגעבן געווארן פון דעם ייווא. אויסער דעם איז ער מחבר פון א גרויסער צאל וויסנשאפטליכע ארטיקלען אין יידישע זשורנאלן. ער איז דער רעדאקטאר פון זשורנאל די יידישע שפראך ארויסגעגעבן פון ייווא, אויפן שוועל וואו ער פארעפנטליכט ארטיקלען און א שטענדיגן קאלום וואס הייסט לייטיש מאמע לשון די וואס האבן געהאט די מעגליכקייט עס צו ליינען איז האבן זיך אסאך געלערנט פון דעם און אסאך זיך דערוואוסט ווי אזוי מען דארף רעדן און שרייבן אידיש קארעקט ווי א שפראך, און אינטערעסאנט אז דער דאזיגער. די דער קאלום ווערט זייער אסאך געליינט און אסאך זענען מסכים און א טייל זענען נישט מסכים אבער מען זעט אז דער מענטש איז אריענטירט און ווייסט וועגן די אלע פראגן וואס האבן א שייכות צו אידיש און צו אידישער שפראך און ליטעראטור. איך האב דעם גרויסן כבוד צו פארשטעלן פאר אייך און איבערגעבן דאס ווארט צום חבר דאקטער שעכטער.
א דאנק פאר די ווארעמע ווערטער, עס קלינגט באלד ווי אויף א באנקעט מיר לכבוד, ווען איך וועל ווערן פינף און זיבעציק יאר. אין דעם נייעם נומער, מען הערט? יא. אין דעם נייעם נומער אידישע שפראך, דעם מארץ נומער, דרוקט זיך אן ארבעט פון אוריאל וויינרייך עליו השלום, וועגן א פארגלייך צווישן די פראבלעמען וואס די אידישע שפראך דארף דורכמאכן, אין פארגלייך מיט די פראבלעמען וואס א צווייטע שפראך, ראמאנטשיש, דארף דורכמאכן. אויב איר ווייסט ניט וואס ראמאנטשיש איז, וועט קיינער קיין פאריבל ניט האבן, דאס איז א קליין לשונדל גערעדט פון פערציג טויזנט אירע אין דער שווייץ אין עטליכע דערפער אין דריי קאנטאנען. דאס קליינע שפראכעלע ראמאנטשיש מיט די פערציג טויזנט רעדערס, ווערט גערעדט פון א פאלק, א אינדיווידואליסטיש געבערגס פאלק, און עס האט אנטוויקלט פיר באזונדערע ליטערארישע שפראכן, פיר באזונדערע אין דער זעלבער צייט, ניט איינע נאך דער אנדערער. און די סיבה איז געווען אז קיין איינער פון די דערפער אדער טאלן אין געבערג האט ניט געוואלט נאכגעבן, וואס הייסט איכ'ל זיך לערנען ביי מיינע שכנים אויף צפון אדער אויף דרום, מיין שפראך איז אויכעט גוט. האבן זיך אין ראמאנטשיש אנטוויקלט פיר ליטערארישע שפראכן. און אין די לעצטע צוויי יארצענדליק אנטוויקלט זיך א פיפטע שפראך פאר די פערציג טויזנט מענטשן, און די פיפטע איז ניט קיין סינטעז פון די פריערדיקע פיר, נאר טאקע נאך איינע צום רומל. נו, ביי אונז איז דאס ניט אזוי טראגיש, אבער פון דעסטוועגן איז דא געוויסע ענלעכקייטן, ווייל מיר זענען אויך א אינדיווידואליסטיש פאלק, און מיר האלטן אויך פון דעם פרינציפ Who are you who are you to tell me how to spell אדער איך וואלט היינט איידער איך רעד וועגן דעם ענין קולטור שפראך און שפראך קולטור געוואלט דעפינירן פיר באגריפן. דאס איז כלל שפראך, שרייב שפראך, ליטעראטור שפראך, און קולטור שפראך. געווענטליך ניצט מען זיי ווי סינאנימען, זיי זענען מער אדער ווייניגער דאס זעלבע, אבער פארט זענען זיי ניט אינגאנצן דאס זעלבע. קודם, וואס איז כלל שפראך? כלל שפראך איז דאס לשון וואס אלע אידן האבן אקצעפטירט ווי זייערס. ערשטנס, אומעטומיגע ווערטער, לאמיר זאגן טיש. אלע אידן זאגן טיש און ס'איז ניטא וואס צו רעדן וועגן דעם. דערנאך זענען דא ווערטער וואס ניט אלע אידן זאגן, זיי שטאמען אדער פון פוילישן אידיש אדער פון ליטווישן אדער פון וואלינער אבער די אידן פון די אנדערע געגנטן האבן דאס אנגענומען און עס ווערט פאררעכנט פאר כלל אידיש. לאמיר זאגן דאס ווארט גריילעך פון ליטווישן אידיש אדער אויסטערליש פון פוילישן אידיש אדער תמיד, לעת עתה, הכלל פון דרום אידיש דאס זענען אלץ ווערטער פון איין געגנט וואס די אנדערע אידן, אויב זיי נוצן עס ניט אקטיוו, האבן זיי עס כאטש אקצעפטירט פאסיווערהייט, זיי פארשטייען עס און זיי ס'איז זייער לשון. דאס איז די כלל שפראך. דאס הייסט פון דעם גרויסן אוצר פון, כ'ווייס ניט, לאמיר זאגן צוויי הונדערט טויזנט ווערטער, א געוויסער סכום, כ'ווייס ווידעראמאל ניט וויפיל, לאמיר זאגן פערציג טויזנט, וואס איז אנגענומען ווי אלעמענס. ווען די כלל שפראך האט זיך אנגעהויבן, מסתמא מיטן ערשטן ספר'ל וואס איז אמאל ארויס ערגעץ אין דייטשלאנד אדער אין האלאנד, און וואו דער פארלעגער האט זיך געמוזט זארגן אז זיין ביכל זאל זיך פארשפרייטן אויך אין פראג און אין מזרח אייראפע, ס'איז נאך ניט געווען דעמאלט צופיל אין מזרח אייראפע, אין לאמבארדיע און אזוי ווייטער. די שרייבשפראך איז כמעט דאס זעלבע און פארט ניט דאס זעלבע. דאס הייסט א באסאראבער איד וואס דאס ווארט דאנקען רעדט ער ארויס דאָנקען, אדער א ליטווישער איד וואס רעדט דאס זעלבע ווארט ארויס דיינקען מיט אן איי, ביידע ווייסן פון דעסטוועגן אז ווען זיי שרייבן קען דער באסאראבער איד ניט שטעלן א קמץ אלף אין דאָנקען, און דער ליטווישער איד ווייסט אז ער קען ניט שרייבן דיינקען מיט פתח צוויי יודן. דאס הייסט, שרייבשפראך איז דאס וואס ווערט אקצעפטירט אין לשון שבכתב. דא זענען אויך געווען פארשיידענע עקספערימענטן, לאמיר זאגן מיר האבן געהאט א פילאלאג יודא יאפע אין אמעריקע וואס איז געשטארבן אין עלטער פון, אין א שיינעם עלטער, הויכע ניינציגער, און ער אין אמעריקע און א צווייטער פילאלאג אין סאוועט רוסלאנד מרדכי וויינגער האבן מיט לייב און לעבן געקעמפט דערפאר אז מען זאל מעגן שרייבן ברענגען מיט צוויי יודן ברענגען, הענגען, שענקען, אלץ ניט מיט אן עין, נאר מיט צוויי יודן, און זיי האבן געטענה'ט אז אין געוויסע טיילן פון אין ווייסרוסלאנד, אין רייסן, רעדט מען אזוי, און זיי האבן געהאלטן אז אזוי דארף זיין, אבער ס'איז דורכגעפאלן, ס'איז ניט אריין אין דער שרייבשפראך. לאמיר נעמען אן אנדערע אילוסטראציע, וואס איז דער חילוק פון שרייבשפראך און. ניט און רעדשפּראַך, נאָר טייל מאָל מיינט מען, אַז שרייבשפּראַך איז דווקא קאָרעקט, און די גערעדטע שפּראַך איז דווקא די אומקאָרעקטע. לאָמיר זאָגן, ווען עמעצער זאָגט דו בינסט, אָדער בינסטע, ווי אַ גוטער ליטוואַק וואָלט געזאָגט, איז די ערשטע רעאַקציע, אַז ס'איז דאָך אַ גרייז. פאַרוואָס אַ גרייז? ווייל מע זעט דאָס ניט אין דרוק. מען האט געשטעלט א גלייכצייכן צווישן וואס מען זעט געדרוקט און וואס איז ריכטיג. אין דער אמת'ן איז בינסט און בינסטע האט זיך זיין אייגענעם יחוס, האט זיך זיין אייגענע קארעקטקייט אין ליטווישן אידיש, און ס'איז ניטא זיך מיט דעם וואס צו שעמען און ס'איז ניטא דערפון וואס אפצולאכן. פון דער אנדערער זייט אויב מען זעט אין דרוק דאס ווארט ביסט, געשריבן בית יוד זיין טית וועלן זייער ווייניג אידן פראטעסטירן ווייל זיי זעען עס געדרוקט, ס'איז דאך א קארעקט א קארעקטע פארם, אין דער אמת'ן איז דאס דער גרייז ווייל עס דארף זיין בית יוד סמך טית, ניט בית יוד זיין טית, קיינער רעדט עס ניט ארויס מיט א זיין, און ס'ניטא קיין שום היסטארישע אדער דיאלעקטישע בארעכטיגונג פאר שרייבן מיט א זיין, אבער דער. דער עולם איז גרייט צו אידענטיפיצירן בינסט ווי א גרייז און ביסט מיט א זיין מיינט מען אז ס'איז ריכטיג. יא, בינסט, אויב איר טרעפט עס אמאל אין א טעקסט צום דרוקן דארף מען עס צופאסן צו דער שרייב שפראך, דאס הייסט דעם נ' מוז מען ארויס נעמען, כאטש ס'איז ניט קיין גרייז, אבער דאס איז אן ענין פאר זיך. די דריטע זאך, די ליטעראטור שפראך. דאס וואלט איך דעפינירט אז די שפראך פון דער בעלעטריסטיק. זי האט העכערע אמביציעס ווי די שרייב שפראך, זי וועט מער אפהיטן די דריי מינים, דער די דאס, לאמיר זאגן א ליטווישע איד וואס שרייבט ליטעראריש אידיש וועט ניט שרייבן די קאפ, ווייל עס איז דער דרוק פון דער טראדיציע פון די דריי מינים. די שרייב שפראך, די ליטעראטור שפראך אנטוויקלט זיך גיכער ווי די אלגעמיינע כלל שפראך, אבער דאך אין אידיש, כ'וויל ניט זאגן דווקא אין אנדערע שפראכן, איז דא א מדריגה וואס איז העכער ווי די ליטעראטור שפראך, און דאס איז די קולטור שפראך. לאמיר זאגן קולבאק איז געווען אן ערשטראנגיקער שרייבער. ער דארף ניט מיינע קאמפלימענטן, אבער זאל עס זיין פארצייכנט. אבער זיין יידיש איז ליטעראטור-שפראך, ניט קולטור-שפראך. וואס מיין איך מיט דעם? ער, אין זיין שפראך, האט זיך נאך אפגעשפיגלט אויף א, אין א גרויסער מאס אין א קאלאסאלער מאס דאס ליטווישע אידיש. מיר האבן זייער ליב אידישע דיאלעקטן, און מיר ווילן אסאך עלעמענטן פון די דיאלעקטן אריינפירן אין דער געשריבענער שפראך, אבער דאך ווען מען האט דאס געפיל אז די גרעניץ ווערט איינגעבראכן, בלייבט מען שטיין און ערגעץ וואו פראטעסטירט מען. לאמיר זאגן, איך וועל אייך געבן איין אילוסטראציע כדי עס זאל ניט זיין בלויז א אלגעמיינע באמערקונג. קולבאק נוצט דעם וואס מען רופט דעם געמישטן מין, א ליטוואק זאגט די גאס, לשון נקבה, אבער אויפן גאס, לשון זכר. דאס איז א כאראקטעריסטיק פון ליטווישן אידיש, די בימה, אויפן בימה. די האנט, מיטן האנט. און אזוי ווייטער, איז אין ליטווישן יידיש איז דאס ווידעראמאל קארעקט, פונקט ווי פויליש-יידישע אייגנשאפטן זיינען קארעקט אין פוילישן יידיש און רומענישע אין רומענישן יידיש. אבער ווען א שרייבער, ווער עס זאל ניט זיין, שרייבט א ווערק, איז ער מחויב זיך צו רעכענען מיט די גראמאטישע פרטים, ער מעג אריינברענגען ווערטער פון די דיאלעקטן און בארייכערן די שפראך, אבער ניט צעטרייסלען די גראמאטישע סטרוקטור, ווייל דעמאלט איז דאס ניט קיין שפראך בארייכערונג. איך האב ארויסגעכאפט קולבאק, אבער מען וואלט געקענט אסאך אנדערע און דווקא גרויסע שרייבערס. צום טייל נעמט זיך עס דערפאן וואס אידיש איז א יונגע שפראך, אונזערע, מיר האבן קיינמאל ניט געהאט קיין יידישע שולן. ביי די דייטשן, ביי די פראנצויזן, ביי די ענגלענדער לערנט מען זיך יידיש אין די שולן, און מיר האבן עס פון דער היים און אויף א מער צופעליקן אופן, אויף א מער אומקאנטראלירטן אופן, און במילא קענען מיר ניט זיין אזוי שטרענג ווי די אומות העולם זיינען. אבער די קריטעריעס בלייבן קריטעריעס אויך ביי אונז. קולטור שפראך. דאס איז די העכסטע מדריגה וואס זי ווערט אפגעהיט צום ווינציגסטן. לאמער זאגן אזא ווארט ווי געזיכט. אין דער ליטעראטור שפראך איז דאס א גוט ווארט. עס לאזט זיך ברענגען זיכער צוואנציג און אפשר פופציג ציטאטן מיטן ווארט געזיכט און עס גראמט זיך מיט ליכט און וואס איר ווילט נאך הערן און געדענקען. אבער אין דער קולטור שפראך וויל מען דאס ניט האבן. אונדז איז גענוג גוט מיט פנים און מיר האבן ניט די אמביציע צו האבן געזיכט. מיט יארן צוריק, אין די צייטן פון עדלשטאט און באפשעווער און ווינטשעווסקין, האט מען געמיינט, האט מען געפילט, אז פילייכט און געזיכט קלינגט שענער. וועגן דעם האט מינקאוו אמאל געשריבן, עס דערהייבט די נשמה, האט מען געפילט. היינט האבן מיר מער ניט דאס געפיל. נח פרילוצקי האט אמאל באשריבן אדער געמאכט א פארגלייך צווישן שפראך און א טייך. א ניט קולטיווירטע שפראך האט ער געזאגט איז ווי א טייך וואס גייט אומקאנטראלירט, איז אמאל איז א פארפלייצונג און עס רייסט אפ א שטיק ברעג, אמאל שווענקט עס אונטער א צווייטע זייט-ברעג און אזוי ווייטער, אבער ווען דער טייך ווערט איינגעצאמט, מען בויט א דאמבע, אמאל שניידט מען דורך א קאנאל, איר האט דאך דא א באוואוסטן קאנאל, דעמאלט ווערט דאס א קולטור-שפראך. וואס זענען די כאראקטעריסטיקן בקיצור פון קולטור-שפראך? ערשטנס, איינהייטליכער אויסלייג, מען טאר ניט שרייבן איינער אזוי און דער צווייטער אנדערש. און דאס איז ניט נאר בנוגע אויסלייג, אזא ניי ווארט ווי בענגלאדעש האב איך אין א יידישער צייטונג אין א קורץ אין א קורצער ידיעה געפונען אויסגעלייגט אויף דרייערליי אופנים איז בענגלאדעש איז טאקע זייער א נייע זאך, ניט נאר אונזערע באבעס האבן ניט געהאט מיט דעם צו טאן נאר מיר האבן פאר א יאר נאך נישט געוואוסט וואס דאס איז, אבער פון דעסטוועגן איז דאך עס טאג איין טאג אויס אין משך פון א יאר אין די נייעס און א אינטעליגענטער ציבור, זיכער שרייבערס און רעדאקטארן אויב ניט סתם אידן, זענען מחויב צו וויסן ווי דאס אויסצולייגן. איינהייטליכקייט אין דעם ווערטער אוצר. איך האב אמאל איבערגעציילט וויפיל ווערטער פאר ספעיס ווערן גענוצט אין אידישע צייטונגען און זשורנאלן. די סומע איז געווען איין און צוואַנציק. קענט איר פון דעם דרינגען? אה, ס'איז א רייכע שפראך אידיש, ס'איז א מחיה, ענגליש האט בלויז ספעיס, און דייטש האט בלויז ראום, און אונז איז גוט ווי די וועלט מיר האבן איין און צוואַנציק ווערטער. איך האב זיי אפגעדרוקט די איין און צוואַנציק, דאס איז ניט סתם א ציפער פון דער לופט, און איך זאג אז דאס איז ניט קיין עשירות נאר א סימן דלות, ווייל מיר האבן פון איין און צוואַנציק געדארפט האבן צוויי אדער מאקסימום דריי, דאס זאלן זיין די סטאנדארט פארמעס, אלע שרייבערס און אלע לערערס, און במילא דערנאך אלע פשוט'ע אידן פון א גאנץ יאר וואלטן געוואוסט אז דאס איז דאס ווארט, און ניט אימפראוויזירן פון ארטיקל צו ארטיקל אן אנדער ווארט פאר ספעיס. לאמיר זאגן, איר ווילט וויסן וואס דאס ווארט זאל זיין? גוט, ווען מען וועט ניט ווארטן ביז צו די פראגעס וועל איך אייך שוין זאגן. איך וואלט געזאגט אזוי, קאסמאס און ספערן, מען זאגט א ספערן שיף, ספערן קאסטיום און אזוי ווייטער. ס'איז נאך דא אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן די לעצטע נייעס דרוקט נוצט חלל פון עברית, אבער אין אידיש איז חלל טייטש קעוויטי, עמטי ספעיס און ניט סתם ספעיס. רוים וואלט איך געלאזט פאר דער הויפטשטאט פון איטאליע. ווען מען פאלגט מיך. און קאסמאס און ספערן איז מער, האבן מיר שוין מער ווי ענגליש, און דעמאלט קען מען זאגן קוק ווי רייך מיר זענען, מיר האבן מיט הונדערט פראצענט מער ווי ענגליש האט, אבער האבן מיט צוויי טויזנט איין הונדערט פראצענט מער ווי ענגליש טויג ניט. נוח פרילוצקי האט אמאל אין א אויספארשונג. אפגעדרוקט אה וויפיל ווערטער פארן באגריף נאו ער האט געפונען? ער האט געפונען זעקס און דרײַסיק ווערטער סינאנימען וואריאנטן פאר איצט. פון די זעקס און דרײַסיק זענען מיר געבליבן מיט זעקס. איצט, איצטער, איצטערט, אַצינד, אַצינדער און אַצינדערט. זעקס איז אויך אַ זעהר אימפּאָזאַנטע צאָל, עס קען באַפרידיגן אַלע באַדערפענישן פון ריטם און גראַם און אַליטעראַציע וואָס אידישע פּאָעטן ווילן. מיר דאַרפן ניט האָבן די צענדליגע אַנדערע וואָס מיר האָבן גענוצט אין משך פון דורות. מען קען זיך באַגעהן אָן יעצט, דאָס איז פון פּוילישן אידיש, מען קען זיך באַגעהן אָן היצט, פון אונגארישן אידיש, און ארום באברויסק זאגט מען טיסטער טא, איך זאג ניט, ווען איך זאג מען קען זיך באגיין הייסט דאס ניט אז מען דארף אויפהערן דאס זאגן אין פריוואטן לעבן, אין פריוואטן לעבן ניצט דאס געזונטערהייט, אבער ווען מען שרייבט איז אונז גענוג זעקס פון די זעקס און דרײַסיק, ווארט איך האב איינס איבערגעהיפט פון די סאמע פארשפרייטע, אה, יעצט, מער איז ניט וויכטיג. אה. דערנאך, איך וויל דא עפעס ציטירן פון א ווערטער ביכל, דאס איז אין נײַנצן נײַן און דרײַסיק אדער פֿערציק איז ארויס א קליין רוסיש אידיש ווערטער ביכל פארן שול באנוץ, ס'איז ארויס אין רוסלאנד, איז דאס ווארט גוואזד איבערגעזעצט גוואזד, א טשוואק, איבערגעזעצט א טשוואק, א נאגל. איז איבערגעזעצט טשוואק, צוואק, צוועק, צוועק איז אגב ניט דער רבים נאר אויך א איינצאל פארם, עס האט נאך געפעלט צוואך און מען וואלט קענט זאגן זיי האבן געדעקט אלע אידישע דיאלעקטן, אין דער אמת'ן איז ניט נעטיג אין א לערן ביכל פאר שולן צו געבן אלע פאראלעלע פארמען פון די אידישע דיאלעקטן. ווייטער גיבן זיי למשל פאר קאראנדאש בלײַער, בלײַפֿעדער, בלײַפּען. אינעם אוצר פֿון דער ייִדישער שפּראַך זענען דאָ אויף דעם עפּעס אַ פֿופֿצן ווערטער, און אַלע זענען גוטע ווערטער און מיר פּסלען גאָרנישט. אָבער דער מחבר אָדער די מחברים האָבן קענטיק מורא געהאַט צו באַשליסן, אָדער מורא געהאַט צו פֿרעגן, וואָס איז דאָס קאָרעקטע וואָרט, איז וואָס זיי האָבן זיך דערמאָנט, אַז ערגעץ וווּ, אָדער אין באַרדיטשעוו, אָדער אין מינסק, אָדער וווּ מע האָט גענוצט אַ וואָרט, אַרײַן אין ווערטערבוך. אה, עס דארף זיין איינהייטליכקייט אויך אינעם ווערטער-אוצר פון א קולטור-שפראך. אגב, לאמיך ברענגען נאך א ציטאט, טאקע פון מאיר ווינער, א באוואוסטן ליטעראטור-פארשער, און ער האט שטארק פראטעסטירט קעגן אט דעם.

א קולטור שפראך. פרעציזקייט פון אויסדרוק. איך בין אמאל געווען אויף א קבלת פנים אין ייווא, ס'איז געווען א קבלת פנים פאר סוצקעווערן, און וויינרייך האט, מאקס וויינרייך האט אים באגריסט, איז, איך געדענק ניט וואס ער האט געזאגט, נאר איין פרט געדענק איך. וויינרייך האט געזאגט, סוצקעווער ווייסט יא דעם חילוק פון געוויקס און פלאנץ. וואס איז דא, וואס האט געשטעקט אין דעם זאג? דאס ענגלישע ווארט פלענט איז אויף אידיש א געוויקס. נישט קיין פלאנץ נאר א געוויקס. אין דייטש איז עס פלאנצע. און טייל אידישע שרייבערס האבן עס פון די אמאליגע צייטן פון די דייטשמערישע ניצן זיי פלאנץ פאר געוויקס. אבער מיר האבן אין אידיש א ווארט פלאנץ. דאס אידישע ווארט פלאנץ איז א סידלינג, דאס הייסט א א בוים וואס האט ער האט זיך שוין א קערנדל וואס האט זיך צעשפראצט, מען האט עס פארזעצט אין א וואזאנע און מען גייט עס איבערפלאנצן, דאס איבערפלאנצן דאס איז א פלאנץ, אבער סתם פלענט איז געוויקס. די קולטור שפראך דארף דיפערענצירן צווישן העברעאיסט און העבראאיסט. א העברעאיסט איז א פילאסאפישע שיטה, אדער לאמיר זאגן בעסער געזאגט א פאליטישע שיטה, א קולטור שיטה נאך בעסער, און א העבראאיסט איז א קענער פון העברעאיש, וואס דאס איז לאו דווקא דאס זעלבע. די קולטור שפראך דארף אפהיטן דעם חילוק פון ארעמקייט און ארעמשאפט. ארעמקייט איז דלות און ארעמשאפט איז די דער סך הכל פון אלע ארעמעלייט. לאמיר זאגן די רעוואלוציאנערן ווילן ארגאניזירן ניט די ארעמקייט נאר די ארעמשאפט. אסאך מענטשן פלאנטערן דאס. ס'איז דא א חילוק פון ס'רוב און דער רוב, ניט רוב מיט א רביצין נאר רוב מאיאריטעט. דער רוב איז א מאיאריטעט, דער רוב מענטשן, דער רוב האט באשלאסן אנצוהייבן די זיצונג אכט דרייסיג, אבער ס'רוב הייסט מאוסטלי, ס'רוב זאגט מען יא. אויב מען היט ניט אפ דעם חילוק האט מען פארווישט א אינטערעסאנטע אנטוויקלונג אין דער יידישער שפראך. און איך האב ארויס בלויז איינציגע, ס'איז דא הונדערטער דיפערענצירונגען, דאס הייסט, קליינע ניואנסן, סיי אין דער גראמאטיק, סיי אין די ווערטער, וואס אויב מען גיט אויף זיי ניט אכטונג, ווערן זיי פארווישט, און ס'איז א שאד. לאמיר זאגן נאך איין אזא אילוסטראציע, ניצלעך און נוציק, פונעם קוק-ווינקל פון קולטור-שפראך, דארף מען נוצן ניצלעך פאר יוזעבל, דאס הייסט עס לאזט זיך נוצן, ניצלעך, און נוציק פאר פאר וואס? פאר יוזפול, ריכטיג, ריכטיג, ריכטיג. פונקט פֿינף, רייכקייט פון לשון. אויך די ליטעראַטור-שפּראַך וויל רײַכקייט פֿון לשון, נאָר די קולטור-שפּראַך האָט אַ מער באַוווּסטזיניקע באַציִונג דערצו. כ'האָב געוואָלט דאָ ברענגען אַ ציטאַט, געשריבן מיט יאָרן צוריק, פֿון מאַקס ווײַנרײַך אין זײַן בוך שטאַפּלען, אויך געשריבן שאַרף, ווי אַ יונגער מענטש שרײַבט, ער וואָלט מסתּמא אין די זיבעציקער יאָרן געשריבן מילדער, אָבער דער אמת ווערט ניט אָפּגעשוואַכט פֿון דער שאַרפֿקייט. ער האט דעמאלט געשריבן, מיר דארפן אריינפירן אין דער ליטעראטור און אין דער שפראך פון אונזער אינטעליגענץ דאס גאנצע אייגנס וואס מיר האבן בכל תפוצות ישראל, אניט וועט אונזער שפראך אין גיכן מגולגל ווערן אין א פלאכן, לעבלעכן, פובליציסטישן קוואטש, אן טעם און אן פארב, אן לייב און אן לעבן. אן די מעלות פון דער קלאסישער פראנצויזישער שפראך, אבער מיט אלע אירע חסרונות. געמיינט איז דא די אידיאמאטיק פון דער שפראך. לאמיך דא אפשר דערציילן א אינצידענט. מיט יארן צוריק איז א יונגערמאן פון יוגנטרוף געגאנגען אין א רעדאקציע אין ניו יארק, ניט וויכטיק אין וועלכער רעדאקציע, און האט געבראכט א מעלדונג וועגן צוזאמענפאר, דער יערליכער צוזאמענפאר פון יוגנטרוף. איז דארט געזעסן א שרייבער, א ממונה ניט על הכשרות נאר על כ'ווייס ניט וואס, און האט אוועקגעזעצט דעם יונגנמאן, האט געזאגט, וואס פאר א לשון האט איר מיר דא געבראכט? דארט איז געשטאנען, קינד און קייט וועט קומען אויפן צוזאמענפאר, זאגט דער שרייבער, ניטא אזא ווארט ווי קינד און קייט, אויסגעמעקט. דערנאך איז געשטאנען א כז עפעס א כזית אידיש, זאגט ער וואס פאר א כזית, ווער פארשטייט אזא ווארט ווי כזית, ארויסגעווארפן כזית, דערנאך עפעס א דריטן אויסדרוק, און געבליבן איז טאקע דאס וואס וויינרייך האט מיט פערציג יאר צוריק נביאיש געזאגט, פובליציסטישער קוואטש, ווייל ער האט אריינגעבראכט א פיינע מעלדונג, א לעבעדיגע, א אינטערעסאנטע, און געבליבן איז איז א בעיסיק אידיש וואס יעדער איינער פארשטייט, מסתמא א וואקאבולאר פון צוויי טויזנט ווערטער, אבער צו קיין קולטור שפראך האט עס קיין שייכות נישט. פונקט זיבן. דאס אויסשפרייטן די שפראך אויף נייע שטחים. מיר זענען געוואוינט אז וועגן אידיש קען מען שרייבן וועגן שטעטל, זכרונות פון דער אלטער היים, די רעוואלוציאנערע קאמפן, די קרייזלעך, די באהעלטענישן, די סכאדקעס אין וואלד. פיינע, פיינע לירישע פאעזיע, ערשט-ראנגיקע, אבער ווער וועט דאס אויף יידיש שרייבן וועגן פילאסאפיע, און ווער דארף עס האבן אויף יידיש וועגן קאסמאס-פארשונג, און וואס דרייט מען א ספאדיק אויף יידיש וועגן נאטור-וויסנשאפט און עקזאקטע וויסנשאפטן? דאס האבן אונזערע באבעס ניט געהאט און נישקשה מיר וועלן זיך אויך אויסלעבן אין פריידן אן דעם. די קולטור-שפראך האט די אמביציע אז מען זאל אויף יידיש יא קענען שרייבן וועגן פילאסאפיע, און אין בוענאס איירעס גייט טאקע ארויס א זשורנאל, שוין דאכט זיך דרייסיג, נע, כ'ווייס ניט וויפיל יאר, דער זשורנאל דווקא,

אויב איר קענט לייענען קולבאק, איז דא טערמינען, איז דא ווערטער פאר געוויקסן און פאר בלומען, און אויב עס פעלן אונז אויס נעמען פאר געוויקסן פון אמעריקע און קאנאדע און ארגענטינע וואס מיר האבן אין ווארשע און אין ווילנע ניט געהאט, איז דארף מען זיי שאפן. א לעבעדיגע שפראך וואקסט, און אז אויב זי וואקסט ניט, טויג ניט. די א ווייטערדיגער פרט, א ווייטערדיגע כאראקטעריסטיק פון דער קולטור-שפראך איז דאס דאס ראנגלען זיך פאר א ריינע שפראך. מיט דעם האבן צו טאן אנדערע שפראכן אויכעט. אפילו אזא מעכטיגע שפראך ווי פראנצייזיש דארף קעמפן קעגן פראנגלע, און אזא שפראך ווי אוקראיניש דארף זיך אנטקעגנשטעלן דער השפעה פון רוסיש אויף מזרח און פויליש אויף מערב. און דאס קליינע לשונדל ראמאנטשיש וואס איך האב דערמאנט אין אנהייב, האט אויף צפון די דייטשן און אויף דרום די איטאליענער, און ביידע ווילן זיי, ניט די פעלקער נאר די שפראכן, ווילן פארשלינגען דאס פיטשינקעלע ראמאנטשיש. יידיש דארף קעמפן פאר איר. ריינקייט, קעגן דייטש און קעגן רוסיש און קעגן פויליש און קעגן ענגליש און קעגן שפאניש און א סברה אפילו קעגן עברית אז מען לעבט אין א, די אידן אין ישראל זאגן טאקע כביש, ער האט געארבעט אויפן כביש, אבער אז מען דרוקט איז כביש ניט אריין אין דער אידישער כלל שפראך, מיר זאגן שאסיי, און אזוי האבן מיר, מילא העברעיש איז ניט קיין גרויסע סכנה, אבער ענגליש און שפאניש, און פריער פאר דעם דייטש, האט אונז שיער ניט פארשלונגען. איך וויל זיך אומקערן צו דעם ענין, דאס אויסשפרייטן אויף נייע שטחים, דאס גייט מיר אביסל אין לעבן, און איך האב געהאט שוין כל ערליי אינצידענטן און צוזאמענשטויסן ארום דעם ענין. אמאל האב איך געשריבן אן ארטיקל וואו איך האב גענוצט דאס ווארט פאגינאציע, אז ס'ארויס א ביכל דארט און דארט אן פאגינאציע, דאס הייסט די זייטן זענען ניט פארצייכנט, איז מען קען טאקע אויסלעבן די יארן אין עושר און אין כבוד, אדער אין אומ-יושר און ניט וויסן וואס פאגינאציע איז, און קליינע קינדער שטארבן ניט פון דעם, אבער מען קען ניט שרייבן וועגן ביבליאגראפיע און ביבליאטעקעריי און ליטעראַטור-וויסנשאַפֿט, אָן אַזאַ וואָרט ווי פּאַגינירט און פּאַגינאַציע. די גאַנצע וועלט, אַלע שפּראַכן האָבן דאָס. קריג איך אַ בריוו פֿון אַ ייִדן, אַ גרויסער הומאָריסט, קענטיק, וואָס איז דאָס פּאַגינאַציע? וואָס איז דאָס פֿאַר אַן אָנשיקעניש? וואָס, ס'האָט דען צו טאָן מיט פּאַגאַניני? כ'געדענק ניט צי כ'האָב אים געענטפֿערט. כ'האָף אַז ניט. אדער האב איך געזען אמאל א בריוו אין רעדאקציע פון פרייע ארבעטער שטימע וואו א איד האט זיך באקלאגט, וואס האט ער געזען אינעם ארטיקל פון עקס וויי אדער איקס איגרעק? דאס ווארט קאעפיציענט. איז ווידער אמאל די זעלבע מעשה, מיין באבע האט טאקע קיין קאעפיציענט ניט געהאט, ניט געוואוסט, ניט געחלומט דערפון, און שלום עליכם מסתמא אויכעט ניט,

ווידער פון א צייטונג איז געווען אמאל א ידיעה, איך האב דעם ציטאט, אז דאס קינד איז געהארגעט געווארן, ניין ניין, דאס קינד איז געפאלן צום טויט דארט וואו די דער עלעוועיטאר גייט ארויף און אראפ. דאס איז ווייבעריש גערעדט, איר וועט מיר מוחל זיין, איך האב גארניט קעגן ווייבער, אבער די שפראך האט אזא אויסדרוק ווייבעריש, דאס הייסט מרבה דברים'דיג, בארעדעוודיג. דאס ווארט אויף ענגליש איז עלעוועיטאר שעפט. אויף אידיש ניצן מיר ניט אזא ווארט ווייל מען האט ליב צו זיין בארעדעוודיק, אבער דאס ווארט איז ליפט שאכטע. אויב דער זשורנאליסט וואס האט געוואלט דווקא דערציילן וואו דער בחור איז געהארגעט געווארן האט ניט געוואוסט, האט ער געקענט נאכקוקן, אין נײַנצן איין און זיבעציק איז שוין דא וואו נאכצוקוקן, אין נײַנצן איינס האט מען נאכניט געהאט אפשר וואו נאכצוקוקן. ליפט, דאס איז דאס בריטישע, דאס ענג. ליפט, שאכטע, דאס ווארט שאכטע מיינט געווענליך פאר קוילן גרובן, אבער ס'איז אויך א טערמין פון פון דער ארכיטעקטור, פון דער בוי טעכניק, א זעלטן ווארט, אבער שעפט איז אויך ניט קיין טאג-טעגליך ווארט, און ווען מען וואלט עס געניצט וואלט עס ניט געווען אזא זעלטן ווארט. אלנפאלס, דארט וואו דער עלעוועיטאר גייט ארויף און אראפ, איך האב עס געליינט און איך האב זיך געפילט באליידיגט, ווייל איך האב געזען דער ליינער מיינט אז איך בין אן אידיאט. ניין, ניט דער ליינער, דער שרייבער, און איך האלט אז איך בין ניט, ניט איך און ניט איר זייט אידיאטן, און מען קען שרייבן אויף א אינטעליגענטער מדריגה. ווייטער, אויב איך, עס איז ניט אינטערעסאנט, בקיצור, איך וועל באלד ענדיגן, דער חילוק, יא. דווקא? דווקא, גוט. ווינדע, יא, פוילישע אידן זאגן ווינדע, ריכטיג. ווינד איז, און ליפט איז אויך א ענגליש ווארט, דאס איז איינער פון די קאפריזן פון דער שפראך-אנטוויקלונג, אז ליפט איז אריין אין אידיש, איך ווייס ביי אונז אין טשערנאוויץ האט מען שוין געניצט דאס ווארט ליפט, און עלעוועיטאר איז געבליבן אן אמעריקאנער ווארט וואס אין אמעריקע ניצט מען עס און אין קאנאדע, אבער אין אנדערע לענדער איז מען ניט מחויב עס צו ניצן. ווינדע איז גוט. ווינדע איז גוט. איינמאל, אפראפאו וועגן אויסשפרייטן זיך אויף נייע שטחים פון מענטשליכן געדאנק, בין איך אמאל געווען אויף א ייוואו קאנפערענץ וואו אוריאל וויינרייך האט גערעדט וועגן דיאלעקט געאגראפיע. איר האט דאך געהאט פאר אפאר וואכן דא א רעפעראט פון דאקטער הערצאג. און דער עולם האט געוואלדיג הנאה געהאט און יעדער איז ארויס גליקליך און צופרידן, אינדרויסן כאפט מיך אן א ניט וויכטיג ווער, עמיצער, וואס האט ער דארט געדרייט א ספאדיק מיט דיאלעקט געאגראפיע, אגב דאס איז א אינטעליגענטער מענטש, ווען א פשוטער איד וואס ווייסט ניט וואס דאס איז וואלט פראטעסטירט וואלט איך פארשטאנען, א אידישער פאעט מיט אזא כעס, זיין מאמע האט פארשטאנען וואס דיאלעקט געאגראפיע איז? זאג איך, וואס פאר א אידעאל איז דאס זיין מאמע? מיר האבן מיט פופציג יאר צוריק זיך ניט פארנומען מיט דיאלעקט געאגראפיע, מיר האבן ניט געוואוסט, אבער מיר גייען ווייטער, מיר מיר זענען אריין אין אן א שיעור נייע שטחים, און מיר קענען ניט שטיין בלייבן אלעמאל מיט דעם ארגומענט אדער א צווייטער כלל טוער האט מיר אמאל מיר פערזענליך געשריבן א ברוגז'ן בריוו, איך האב געניצט דאס ווערט, וואס האב איך געזאגט? די דורכפירונג פון איינהייטליכן אידישן אויסלייג. זאגט ער, איינהייטליך וואלט אייער באבע פארשטאנען, דורכפירונג נישט. זאג איך, איך שרייב ניט פאר מיין באבע, מיין באבע איז געשטארבן מיט דרייסיג יאר צוריק. קולטור שפראך איז ניט סטאטיש. די די ערשטע צוויי וואס איך האב דערמאנט, כלל שפראך און שרייב שפראך, זענען מער אדער ווייניגער אין נײַנצן איין און זיבעציק דאס זעלבע ווי אין נײַנצן איינס, מיט געוויסע אימפראוומענטס, ווי מען זאגט אויף גוט פאטעיטא אידיש. אבער די קולטור שפראך, ניט נאר האט זי זיך געביטן פון נײַנצן איינס, זי האט זיך געביטן פון נײַנצן איין און דרײַסיק און פון נײַנצן איין און פֿערציק, און איך וואלט אייך דא געגעבן עטליכע אילוסטראציעס ווי אזוי די שפראך האט זיך געביטן און האלט זיך אין איין בייטן, און עס פאדערט א א אנשטרענג, און מען דארף זיך לערנען ווען מען וויל מיט אים מיטהאלטן, אין אידיש פונקט ווי אין ענגליש, פונקט ווי אין העברעיש. מיט יארן צוריק ווען מען האט געוואלט זאגן סביבה האט מען געזאגט אדער סביבה אדער די אומגעבונג. איז די אומגעבונג קענט איר נאך היינט זען לאנדסמאנשאפטן געבן מעלדונגען די לאנדסלייט פון קעלץ און אומגעבונג איז לאנדסלייט זאל זיי וואויל באקומען. אבער אין דער קולטור שפראך האט מען אומגעבונג קודם פארביטן אויף ארומיגקייט. און דערנאך האט מען זיך געכאפט ארומיגקייט איז עפעס צו לאנג און אביסל אומגעלומפערט און ס'איז פשוט געבליבן ארום דער ארום און היינט קיינער בונטעוועט זיך שוין נישט קעגן ארום. ס'געווען א צייט ווען מען האט אלע האבן גענוצט נאר באדייטונג וואס דאס איז געווען פריש אריינגעפירט פון דייטש בעדויטונג און קיינער האט עס ניט געפילט פאר פאר א פגם, נאר דערנאך האט מען זיך געכאפט אז אויף אידיש זאגט מען דאך אייגנטליך באטייטן, וואס באטייט עס, האט מען דאס פאראידישט אביסל אויף באטייטונג. מיט יארן שפעטער האט מען זיך ווידער געכאפט, וואס פאר באטייטונג, ס'איז דאך פשוט דא דער באטייט. איז אזוי דאס געווען די די געשיכטע פון פון באדייטונג ביז באטייט. געווען א צייט ווען מיר האבן אלע געזאגט צייטגענאסן אדער בני דור,

און דערנאך האט יודא יאפע פארגעלייגט דער מיטצייטלער ווי איר ווייסט, און דאס האט מצליח געווען און ס'איז געווארן דאס אוניווערסאלע ווארט. היינט וועט, אויב עמיצער א שרייבער וואלט געשריבן צייטגענאסע, וואלט עס געווען באמת א שאנדפלעק. אין פאלק איז עס, בין איך זיכער איז דאס נאך דא, אין פאלק לעבן ווערטער הונדערטער יארן, אבער א שרייבער וואלט פארדעם מסתמא פון זיין רעדאקטאר געקראגן א פסק. לאמיר זאגן אזא ווארט ווי פאסיג. קודם האט מען געזאגט פאסענד, די פאסענדע קאלירן, די שרייענדע פארבן, די איבערצייגענדע ארגומענטן. דערנאך האט מען זיך געכאפט אז דאס איז ניט יידיש און אזוי האבן יידן קיינמאל ניט גערעדט און מ'האט עס פאריידישט אויף איבערצייגנדיק, פאסנדיק, פלאמיג און אזוי ווייטער, דערנאך האט מען זיך ווידער געכאפט אז עס קען זיין נאך בעסער, און היינט איז פאסיג, פלאמיג, איבערצייגיג, דאס הייסט מען קען נאך נוצן די פארם אויף נדיק אויכעט, אבער אויב מען איז באמת מען וויל מיטהאלטן מיטן שטראם פון דער שפראך דארף מען נוצן די פארמעס אויף איק, כ'האב שוין געפונען אויך צופרידנשטעליג קלינגיק און אזוי ווייטער. ווי געזאגט איבערצייגיג. ביי סוצקעווערן האב איך שוין געפונען איבערצייגיג, כאטש איך זאג נאך איבערצייגנדיג, אין דעם פרט בין איך נאך אביסל הינטערשטעליג, אבער איך זאג אייך צו איך וועל זיך אויסלערנען איבערצייגיג. אין די אמאליגע גוטע אלטע צייטן פון סאציאלער סאציאליסטישע בראשורן און אזוי ווייטער האט מען אסאך גערעדט וועגן פראדוקציאנס ארט. דערנאך האט מען זיך געכאפט אז דאס איז עפעס טויג ניט, און מען האט עס פאר'ידיש'ט אויף פראדוקציאנ'ס אופן. דערנאך האט מען זיך ווידער געכאפט, א ווייטערדיגער שטאפל אין דער אנטוויקלונג, אז אופן איז טאקע גוט, אבער שטייגער וואלט געקלונגען בעסער און עמעצער, איך קען אייך ניט זאגן וואו אדער ווען האט אנגעהויבן פראדוקציאן שטייגער, לסוף איז מען דערגאנגען צו פראדוציר שטייגער, און היינט איז דאס מער אדער ווייניגער אין דער קולטור-שפראך דאס אנגענומענע ווארט. און מען קען קיינמאל דא ניט אנווייזן אז יענער גדול אדער דער גרויסער שרייבער האט אין ניינצן צוואנציג אדער אין ניינצן צען אזוי געשריבן, זיי האבן זיך אלע געביטן. לאמיר זאגן זלמן רייזען האט אין ניינצן צוואנציג נאך געשריבן אלס, אבער אין ניינצן אַכט און דרײַסיק האט ער געשריבן אין א פלאמענדיגן ארטיקל קעגן אלס. אז מען דארף ניט שרייבן אלס און האט אויסגערעכנט אלע וואריאנטן וויאזוי מען וואלט אויף אידיש געקענט אויסקומען אן אלס, לאמיר זאגן, ניט אלס מיידל, נאר מיידלווייז, ניט אלס קינד, נאר קינדווייז אדער אין די קינדער-יארן, ניט אלס פארזיצער, נאר ווי דער פארזיצער. מעשׂה פֿאָרזיצער, אָדער אין גאַנצן אָן אַזאַ וואָרט, אַ גאַנצע רשימה, און איך מוז אײַך זאָגן, אַז ווען איר זאָלט עס האָבן פֿאַר די אויגן, וואָלט אפֿשר פֿון ווען איך זאָג עס אײַך בעל-פּה, איז עס ניט איבערצײַגיק, איר זעט, כ'האָב זיך שוין אויסגעלערנט, אָבער ווען איר זעט די רשימה, וואָלט איר געזען, מע קען זייער גוט אויסקומען אָן אַלס. אָבער אויב עמעצער וויל, קען ער ברענגען אַן אַרגומענט, זלמן רייזען האָט אין נײַנצן צוואַנציק עס אַליין גענוצט. איז דאס געווען אמאליגע צייטן. מאקס וויינרייך האט אין נײַנצן פֿיר און צוואַנציק נאך גענוצט אלזא. אמאל האט מען נאך געזאגט אויסשפראכע, די גוטע אלטע צייטן, און דערנאך האט מען דעם עיין ארויסגעווארפן און ס'איז געווארן אויסשפראך, און מיר האבן אלע אזוי געזאגט אויסשפראך, מיר זאגן נאך היינט אויסשפראך. אבער אין נײַנצן פֿערציק האט נוח פרילוצקי, דער באוואוסטער פאלקלאריסט און דיאלעקטאלאג, ארויסגעגעבן א בוך אין ווילנע אונטער דער סאוועטישער אקופאציע, יידישע פאנעטיק, איר וועט עס אין ערגעץ ניט געפינען, ס'איז איינער פון די גרעסטע יקר המציאות'ן, סיידן עמיצער האט עס פארט. האט ער זיך געכאפט אז וואס פאר אויסשפראך, יידן רעדן ארויס א ווארט, און דער סובסטאנטיוו פון ארויסרעדן איז פשוט ארויסרעד, דער ארויסרעד. אבער קיינער האט זיך אויף דעם ניט אומגעקוקט, ווייל דאס בוך איז פשוט ניט דערגאנגען, ניט ארויס פון רוסלאנד, ס'איז אויסגעבראכן די מלחמה און אלץ איז חרוב געווארן, אחוץ עפעס איין עקזעמפלאר איז ארויסגעקומען, אבער אין די ניינצן פופציגער יארן האבן זיך עטליכע אידישע פילאלאגן געכאפט אויף דעם זעלבן פארטל, און ניט צונויפגערעדטערהייט האבן זיי אנגעהויבן צו נוצן ארויסרעד, און לאמער זאגן נײַן און נײַנציק טויזנט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק אידן וועלן נאך מסתמא אלץ זאגן אויסשפראך ווייל ס'איז ניט דערגאנגען, אבער די וואס שרייבן אויף דער פאך אויף דעם פאך נוצן שוין ארויסרעד. די קולטור שפראך
איז א מכשיר, אן אינסטרומענט צו בלייבן לעבן. איך נע, לאמיך נאך עפעס זאגן. ס'איז אמאל געווען א אידישער געלערנטער, וואס מען וואלט וועגן אים געדארפט ניט נאר שרייבן א בוך, נאר מאכן א פילם. דאס איז יהושע מרדכי ליפשיץ, דער מחבר פֿון דעם ערשטן רוסיש-ייִדיש, ייִדיש-רוסישן ווערטערבוך, אַ מחבר פֿון אַ דײַטש-ייִדיש, ייִדיש-דײַטש ווערטערבוך וואָס איז פֿאַרפֿאַלן געוואָרן, און איינער פֿון די פּיאָנירן פֿון סאָציאַלער רעפֿאָרם אין ייִדישן לעבן. ער האָט אין די זעכציקער יאָרן געמאַכט אַ קאָאָפּעראַטיוו, ער האָט געעפֿנט אַ שנײַדערײַ און האָט אַלע זײַנע נייטאָרינס צוגעצויגן ווי שותּפֿים, און ער האָט נעבעך באַנקראָטירט פּראָמפּט. אָבער דאָס איז ניט ער שולדיק און ניט די נייטאָרינס. און ער איז געווען א אויסערגעווענליכע פערזענליכקייט, איז ער האט זיך דעמאלט נאך אין אַכצן זעקס און זיבעציק געחידושט, אדער אפשר ניט געחידושט נאר פשוט ארויסגעזאגט דעם געדאנק, איך ציטיר אים, ס'איז ציקאווע צו זען ווי שווער ס'קומט אן, ער האט ער פלעגט שרייבן בארדיטשעווער אידיש, ווי שווער ס'קומט אן איידער א נייע זאך ווערט אנגענומען אויף דער וועלט. דער אמת וואס ליפשיץ האט געזאגט אין אַכצן זעקס און זיבעציק איז געווען אמת אויך אין פֿופֿצן הונדערט, און ס'איז אמת אין נײַנצן איין און זיבעציק אויך. ווי אזוי נייעסן נעמען זיך ניט אָן אפטמאל איז, לאמיך געבן איין אילוסטראציע, אין קראקע, די אלטע יידישע קהילה, מיט איר אייגענע תקנות וויאזוי מען דארף פירן א לעבן, האט געהאט תקנות וויאזוי מען דארף דורכפירן וואלן, און זיי האבן געהאט א גאנצע טערמינאלאגיע פון פאליטישער וויסנשאפט וואס מען האט דעמאלט ניט אנגענומען, לאמיר זאגן זיי האבן פאר וואוטער גענוצט קלויבער, פאר וואל אורנע האבן זיי געזאגט ביקס, טו בי עלעקטעד איז געווען ארויס פון דער ביקס און אזוי ווייטער, אבער עס האט זיך דעמאלט ניט אנגענומען ווייל עס איז געווען א נייע זאך און אויך היינט אפט מאל בלייבט מען שטיין און מען נעמט ניט אן די נייע זאכן. איך האב אנגעהויבן צו זאגן וועגן דעם אז שפראך, קולטור שפראך, איז אן אינסטרומענט אויך פאר קיום. אה, מען קען ניט גאראנטירן קיין קיום, וואס זאגט איר? אהא. און מסתם די געדאנקען האבן די טעמפראטור אויפגעהויבן. אה, מען קען ניט גאראנטירן קיין קיום בלויז מיט דער הויכער קוואליטעט פון דער שפראך. מען קען אבער יא זאגן אז אויב עס וועט קיין איכות ניט זיין, אויב עס וועט קין איכות ניט זיין, וועט אויך קין כמות ניט זיין. אויב מיר ווילן האבן א קיום, פאדערן זיך א סך זאכן. איינע פון זיי איז אז אידיש דארף ווערן אין אונזער לעבן א צענטראלער ענין. מען דארף זיך מיט שפראך חידושים פרייען, פונקט ווי אין שלום אש'ס טרילאגיע אינעם באנד ווארשע איז געווען א ציוניסט וואס פלעגט זיך פרייען מיט נייע יעדער קו וואס איז געבוירן געווארן, כ'געדענק שוין איצט ניט אין וועלכער קאלאניע, און דער בונדיסט האט פון אים אפגעלאכט, וואס פרייסטו זיך מיט א ניי געבוירענער קו, דאס אידישע פאלק ווערט ניט געהאלפן דערפון. און גערעכט איז געווען דער וואס האט זיך געפרייט מיט די קו, אין דעם קאנטעקסט, און מיר דארפן מען זיך פרייען מיט יעדן נייעם ווארט וואס קומט צו אין דער שפראך, ניט אפלאכן, פרייען זיך מיט דעם. מען דארף קעכלען און צאצקען די יידישע שפראך פונקט ווי מען קעכלט און מען צאצקעט די העברעאישע שפראך און אנדערע שפראכן. מען דארף זיך צוגעוואוינען צום געדאנק אז יידיש איז ניט נאר אן אינסטרומענט צו פארשפרייטן אידעאלן, יידיש איז אליין פאר זיך א יש. יידיש וועט האבן א קיום אויב מיר וועלן זיך אויסלערנען ניט בלויז צו האבן א סך ליבשאפט, וואס איז גאר וואס איז ניט קיין סך מחייב, נאר מיר וועלן אויך האבן דרך ארץ פאר דער יידישער שפראך, ניט בלויז ווי יחידים, איך אדער דו אדער ער, נאר ווי א גאנצער קאלעקטיוו. א דאנק.

פראגעס צו שטעלן און ענטפערן. אויב עס איז דא אזעלכע פראגעס, זייט אזוי גוט און זאגט. אדער טענות. משה שאפיר? נו, איר קענט.

זינט כ'האב זיך זינט כ'האב געהערט אז איר קומט קיין מאנטריאל האב איך ארויסגעקוקט ארויף ס'זיינען פאראן צו באדויערן רעפעראטן וואס אז מ'גייט אוועק פון זיי באדויערט מען וואס מ'איז געקומען מ'טאר ניט רעדן אזוי אבער דאס איז א רעפעראט וואס כ'האב ארויסגעקוקט ארויף און מסתמא אסאך פון אייערע היינטיגע צוהערערס א שיינעם דאנק אייך.
דא נאך פראגן? נאך פראגעס? ריכטיג נאך פראגעס אדער טענות? מען דארף זיך היטן עס הייסט אז אידן דארפן זיך היטן מיט א ווארט נישט או יא הרב שווארצמאן.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿראַנסעס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט